בעזרת השם יתברך, מסכת בבא קמא דף ק' מיר הייבן אן דף צ"ט עמוד ב', זיבן שורות פון אונטן, איתמר, איז אזוי, נעכטן האט מען געזען א מחלוקת צווישן שמואל און ר' יוחנן, לגבי א אומן וואס האט מקלקל געווען, שמואל האט געזאגט אז ער הייסט א פושע, און ממילא נישט קיין חילוק צו ס'איז געווען בחינם צו מ'האט אים געצאלט געלט, ער איז אלעמאל מחויב צו באצאלן, און רבי יוחנן האט געזאגט ניין, ס'איז א בחינה פון אן אונס, איז טאמער ס'איז געווען בחינם איז ער פטור, טאמער מ'האט אים געצאלט איז ער חייב, איז ברענגט יעצט די גמרא איתמר האמיר געלערנט, המראה דינר לשלחני, איינער וואס ווייזט א דינר פאר א שלחני, שלחני דאס איז א מענטש וואס איז א מבין אויף געלט, ער טוישט אויף געלט, ער פארשטייט צו געלט, איז דא רעדט מען פון א מענטש לאמיר זאגן ראובן, איז איינער איז אים שולדיג געלט, אבער וואס? ער וויל אים באצאלן מיטן דינר זאגט ראובן א רגע, לאמיך בודק זיין צו דער דינר וואס דו ווילסט מיר באצאלן איז א גוטער דינר צו נישט, איז גייט ער צום שולחני, דער שולחני זאל אים זאגן צו ס'איז א גוטער דינר צו נישט, זאגט דער שולחני יא, ס'איז א גוטן מטבע, ס'איז א גוטן דינר קענסט עס נעמען, און טאקע ראובן נעמט אן דעם דינר, אבער צום סוף ונמצא רע, די נעקסטע טאג גייט ראובן אין מארק, ער פרובירט זיך נוצן מיט דער געלט, און ער זעט קיינער וויל עס נישט נעמען ווייל עס איז נישט קיין גוטן דינר, איז זאגט די גמרא ס'דא צוויי ברייתות לגבי די שאלה, תני חדא אין איין ברייתא שטייט אומן פטור הדיוט חייב, א הדיוט האט מען נעכטן געזען איז אלעמאל חייב, א הדיוט האט נישט קיין רעכט צו זאגן קיין דעות, אבער א אומן איז פטור, ותניא אידך אין אן אנדערע ברייתא שטייט ניין בין אומן בין הדיוט חייב, אז א אומן איז חייב, און וואס גייט דא פאר, ענטפערט די גמרא אמר רב פפא, ענטפערט רב פפא כי תניא אומן פטור כגון דנכו ואיסור דלא צריכי למיגמר כלל, און ווי די ראשונים זענען מסביר אזוי אז רב פפא גייט דא כשיטת ר' יוחנן אז אוודאי א אומן וואס ארבעט בחינם איז פטור טאמער ער האט געמאכט א טעות אבער רב פפא לייגט דא צו א קנייטש זאגט רב פפא נישט יעדער איינער האט א רעכט צו זאגן דעות ווען סקומט צו געלט נאר א גאר א ספעציעלע אומן אזוי ווי דנכו און איסור דאס איז צוויי מענטשן זענען געווען גרויסע מבינים אויף געלט זיי האבן א רעכט צו זאגן א דעה טאקע ווען מען פרעגט זיי און זיי מאכן א טעות זענען זיי פטור און פון דעם האט זיך די ערשטע ברייתא גערעדט, די צווייטע ברייתא האט זיך גערעדט פון סתם א אומן, סתם א אומן הייסט א פושע האט נישט קיין רעכט צו זאגן דעות אויף געלט, און אז ער האט געזאגט און ער האט מקלקל געווען דארף ער באצאלן, פרעגט אבער די גמרא, אלא במאי טעו, פשט טאמער די ערשטע ברייתא רעדט טאקע פון אזעלכע גרויסע מומחים ווי דנכו און איסור, איז וואס פשט זיי האבן געמאכט א טעות, ווי קען זיין זיי האבן געקענט מאכן א טעות, זענען דאך גרויסע מומחים, ענטפערט די גמרא, טעו בסיכתא חדתא דההיא שעתא דנפק מתותי סיכתא. פשט, ס'רעדט זיך ס'איז דעמאלטס ארויס א נייע סארט מטבע, וואס אויף א נייע מטבע איז דאך קיינער נישט קיין גרויסע מומחה איז דאך ערשט יעצט ארויס, איז טאמער א גרויסע מומחה ווי דנכו ואיסור האט געמאכט א טעות מיט אזא סארט מטבע, איז שייך אז זיי מאכן א טעות און פון דעסטוועגן איז פטור, ווי די מפרשים לייגן צו ווייל אפילו טאקע ס'איז א זאך וואס זיי זענען נישט קיין גרויסע מבינים איז לכאורה וואס זאגסטו דעות אויף א זאך וואס דו ביסט נישט קיין מבין אבער ווי נישט ווי אזעלכע סארט מבינים ווי דנכו ואיסור דאס איז די גרעסטע מבינים וואס איז נאר דא מער פון דעם איז נישט דא ווען ס'קומט צו א נייע מטבע איז דאך קיינער נישט קיין גרויסע מבין איז על כל פנים טאמער איינער איז גענוג א גרויסע מבין כלפי מטבעות סתם ווי דנכו ואיסור און ער מאכט א טעות איז דעמאלטס טאקע איז פטור ווייטער טאמער עס איז געווען בחינם זאגט יעצט די גמרא ההיא איתתא דאחזיא דינרא לרב חייא עס איז געווען א פרוי וואס האט געברענגט א דינער צו רב חייא רב חייא זאל איר זאגן צו עס איז א גוטע מטבע צו נישט זי האט עס געדארפט קריגן פון איינעם האט זי געפרעגט רב חייא איז אמר לה האט רב חייא געזאגט מעליא עס איז א גוטע מעליא עס איז א גוטע מטבע למחר די נעקסטע טאג אתאי לקמיה קומט זי צו רב חייא ואמרה ליה און זי זאגט אים אחזיתיה איך האב געוויזן די מטבע פאר מענטשן ואמרו לי בישא מען האט מיר געזאגט עס איז נישט קיין גוטע מטבע ולא קא נפיק לי, איך בין געגאנגען אין די מארק, קיינער האט נישט געוואלט נעמען פון מיר, איז אמר ליה לרב, האט רב חייא געזאגט צו זיין פלומעניק רב, רב איז געווען ממונה אויף זיינע נכסים, האט ער אים געזאגט זיל חלפיה ניהלה, טויש אויף די מטבע פארן פרוי, געב איר א נייע, כתוב אפנקס און שרייב אריין אין מיין פנקס, דין עסק ביש, אז דאס איז געווען א שלעכטע עסק, פשט איך האב נישט געדארפט זאגן פארן פרוי ס'א גוטע מטבע, איך האב איר געזאגט, איז יעצט דארף איך טאקע באצאלן, פרעגט אבער די גמרא, ומאי שנא דנכו ואיסור דפטירי, משום דלא צריכי למיגמר, ר' חייא נמי לאו למיגמר קא בעי, פשט פארוואס זענען דנכו און איסור אזעלכע גרויסע מבינים פארוואס ביי זיי זאגט מען זענען פטור איז ווייל זיי ווייסן אלעס וואס איז דא צו וויסן וועגן מטבע זענען גרויסע מומחים ר' חייא זאגט די גמרא איז אויך געווען א גרויסע מומחה און פארוואס האט ער געדארפט צאלן פארן פרוי מען האט דאך געזען אז א גרויסע מומחה מאכט א טעות דארף ער נישט באצאלן ענפערט טאקע די גמרא ר' חייא לפנים משורת הדין הוא דעבד ער האט עס געטון לפנים משורת הדין כדתני ר' יוסף אזוי ווי מען האט געלערנט אין א ברייתא שטייט אין פסוק ביי יתרו דארט יתרו זאגט פאר משה והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון דרשנ'ט די ברייתא והודעת להם זה בית חייהם דאס גייט ארויף אויף תלמוד תורה אז אידן זאלן זיצן און לערנען את הדרך גייט ארויף זו גמילות חסדים ילכו גייט ארויף זו ביקור חולים בה גייט ארויף זו קבורה אז מען דארף קובר זיין א מת יעצט רשי דרך אגב רעדט אויס אז אין אלו מציאות פרעגט די גמרא אז לכאורה אלץ איז דאך כלול אין גמילות חסדים ביקור חולים קבורה דאס אלעס גמילות חסדים איז ווי רשי ברענגט די תירוץ וואס איז דארט מבואר אז ביקור חולים רעדט זיך דא בבן גילו, פשט ווען איינער גייט באזוכן איינער וואס איז בן גילו וואס איז פונקט אזוי אלט ווי אים איז נעמט ער צו פון יענעם אביסל פון די מחלה און ער אליין ווערט אויך אביסל קראנק איז דאס א העכערע דרגה פון סתם גמילות חסדים, און זעלבע זאך קבורה רעדט זיך ביי א זקן ואינה לפי כבודו וואס אלס גמילות חסדים אויס אפשר וואלט ער געווען פטור אבער אלס קבורה איז דא א מצוה ער זאל באגראבן א מת א אידישע מת, על כל פנים שטייט ווייטער אין פסוק את המעשה גייט ארויף זה הדין אז מען דארף זיך פירן ווי די דין, אשר יעשון זה לפנים משורת הדין, זעט מען אז ס'דא א ענין זיך צו פירן לפנים משורת הדין. זאגט די גמרא יעצט ווייטער, ריש לקיש, אחוי ליה דינרא לרב אלעזר, ריש לקיש האט געוויזן א דינער פאר רב אלעזר, רב אלעזר זאל אים זאגן צו ס'איז א גוטע מטבע צו נישט. אמר, האט רב אלעזר געזאגט מעליא, יא, ס'איז א גוטע מטבע. אמר ליה, האט ריש לקיש אים געזאגט, חזי דעלך קא סמיכנא, זאלסט וויסן איך פארלאז זיך אויף דיר, זאגסט מיר ס'איז גוט איך גיי עס נעמען, איך פארלאז זיך אויף דיר. אמר ליה, זאגט רב אלעזר צוריק צו ריש לקיש, כי סמכת עלי מאי למימרא, וואס ווילסטו מיר זאגן מיט דעם אז דו פארלאזט דיך אויף מיר? אז דאי משתכח בישא בעינא לאיחלופי לך, אז טאמער עס וועט צום סוף נתברר ווערן ס'נישט קיין גוטע מטבע, וועל איך דיר דארפן צאלן א נייע? וואס עפעס? והא את הוא דאמרת, דו אליין דו ריש לקיש האסט געזאגט, אז ר' מאיר הוא דדאין דינא דגרמי, אז ר' מאיר איז דער וואס האלט אז ביי גרמי איז מען חייב, און ווי מען האט שוין געשמועסט רשי האלט אז גרמי און גרמא איז ביידע די זעלבע זאך, אלע ראשונים קריגן זיך אויף דעם אבער מיר זענען מיר פארן דא מיט רשי, פשט, די גאנצע חיוב וואס איז שייך צו מחייב זיין א שולחני וואס האט נישט גוט געפסקנט אויף א מטבע איז נאר אלס גרמא, און ממילא זאגט ר' אלעזר צו ריש לקיש, דו אליין האסט געזאגט אז ר' מאיר איז דער וואס איז מחייב אויף גרמא, איז מאי לאו ר' מאיר ולא סבירא לן כוותיה, לכאורה וואלסטו געמיינט צו זאגן מיט דעם אז ר' מאיר האלט טאקע אז אויף גרמא איז מען מחויב, אבער אונז לכאורה פסק'ן נישט ווי ר' מאיר, איז אויב אזוי וואס קענסטו מיר מחייב זיין? וועסט מיר מחייב זיין דיר טוישן די מטבע? אויפן ערגסטן פאל איז דאס א גרמא און אויף גרמא איז מען פטור. אמר ליה, זאגט ריש לקיש האסט נישט גוט פארשטאנען לא ר' מאיר וסבירא לן כוותיה, אונז פסק'ענען יא ווי ר' מאיר, און ממילא טאמער די מטבע וועט נתברר ווערן ס'איז נישט קיין גוטע מטבע, עסטו מיר דארפן צאלן א נייע מטבע אלץ גרמא. פרעגט אונז די גמרא, הי ר' מאיר, ווי זעהן מיר א ר' מאיר אז ר' מאיר איז דן דינא דגרמי? אילימא ר' מאיר, עסטו וועלן זאגן ר' מאיר, און די גמרא ברענגט דא די סימנים פון די פיר ר' מאיר'ס וואס די גמרא וועט פרובירן דא צו אויפווייזן, ד' ל' מ' פ' סימן, על כל פנים וועלכע ר' מאיר, עסטו וועלן זאגן ר' מאיר דתנן, וואס מען האט געלערנט אין א משנה און די משנה זאגט אין בכורות. דן את הדין, זיכה את החייב, חייב את הזכאי, טימא את הטהור, טיהר את הטמא, פשט איינער וואס האט געפירט א דין תורה און האט בטעות מזכה געווען איינער וואס איז חייב, אדער האט מחייב געווען איינער וואס איז זכאי, אדער האט מטמא געווען עפעס האט געדארפט זיין טהור אדער מטהר געווען עפעס האט געדארפט זיין טמא, איז די דין איז, זאגט דארט די משנה מה שעשה עשוי, די פסק איז א פסק, וישלם מביתו, און די דיין וואס האט נישט ריכטיג גע'פסק'נט דארף צאלן פון זיין טאש ארויס אויפן הפסד וואס ער האט גורם געווען. און די משנה איז א סתם משנה כשיטת ר' מאיר איז לכאורה האמיר דא א ר' מאיר וואס האלט אז ביי גרמי ביי גרמא דארף מען באצאלן ווייל דא איז דאך נישט מער ווי א גרמא זאגט אבער די גמרא עס איז נישט ריכטיג ווייל הא איתמר עלה אמר רבי אילעא אמר רב והוא שנטל ונתן ביד פשט מ'האט געלערנט אויף די משנה אז די משנה רעדט זיך נישט סתם א דיין וואס האט גע'פסק'נט נישט ריכטיג אויף דעם דארף ער באצאלן קען זיין אוודאי דארט דארף ער נישט באצאלן ווייל ס'איז נאר א גרמא נאר וואס דא רעדט זיך אז די דיין האט עס געטוהן מיט די הענט און ווי רש"י איז מסביר ווי איז שייך זיכה את החייב ער האט מזכה געווען איינער וואס בעצם איז א חייב האט עס געטון מיט די הענט אז ער האט מזכה געווען איז פשט ער האט גארנישט געטון מיט די הענט איז ווי רש"י זאגט אז ס'רעדט זיך אז איינער בעצם געדארפט צאלן פשט בעצם אליבא דאמת איז איינער געווען חייב צו באצאלן לאמיר זאגן א מלווה מיט א לווה אליבא דאמת איז די לווה געווען שולדיג געלט פארן מלווה איז געגאנגען דער דיין ער האט געזאגט פארן לווה ביסט פטור אבער האט עס נישט געענדיגט דא דא האט ער נאך גארנישט געטון ער איז געגאנגען א טראט ווייטער דא איז אויך געווען א משכון וואס די לווה האט געהאט ביי מלוה, און די דיין האט צוגענומען די משכון און עס צוריק געגעבן פארן לווה איז נישט נאר האט מזכה געווען ער האט געטון עפעס מיט די הענט, איז דא ער האט געטון עפעס מיט די הענט איז דאס נישט קיין גרמא, איז פשט ער האט געטון מיט די הענט אוודאי דארף ער באצאלן, און חייב את הזכאי איז פשוט, ער האט מחייב געווען א זכאי איז פשט ער האט גענומען געלט פון איינעם געגעבן פאר א צווייטן, איז דא איז אוודאי ער האט געטון מיט די הענט דארף ער באצאלן, די זעלבע זאך זאגט רש"י טימא את הטהור, איז פשט א זאך א פרי וואס בעצם האט געדארפט זיין טהור, די דיין האט גע'פסק'נט ס'איז טמא, און האט געוואלט ווייזן פאר יעדעם ווי שטארק זיין פסק איז האט ער עס מטמא געווען מיט די הענט, איז ווייטער ער האט געטון מיט די הענט איז נישט קיין גרמא, און זיי האבן זיך פארקערט, טיהר את הטמא איז א זאך וואס בעצם האט געדארף זיין טמא, האט ער געפסקנט ס'איז טהור און האט געוואלט ווייזן פאר יעדעם ווי טהור דאס איז, ער האט עס אויסגעמישט מיט אנדערע זאכן וואס זענען טהור, און אלעס איז געווארן טמא, ווייל אין אמת'ן אריין איז געווען טמא, איז ווייטער, היות ער האט געטון מיט די הענט, הייסט עס נישט קיין גרמא, איז פון דא איז נישט קיין ראיה אז ר' מאיר איז מחייב אויף גרמא, אלא נאר, דארף מען ברענגען א צווייטע ר' מאיר, הא ר' מאיר דתנן, מיר האבן געלערנט א משנה, די משנה זאגט, מען האט געזען די משנה עמוד ב', אז טאמער איינער געבט וואל פאר א צבע, פאר איינער וואס פארבט, לצבוע לו אדום, מען האט אים געבעטן זאל עס פארבן רויט, וצבעו שחור, יענער האט עס געפארבט שווארץ. שחור וצבעו אדום אדער פארקערט איז ר' מאיר אומר נותן לו דמי צמרו זאגט ר' מאיר אז דער צבע דארף באצאלן יעצט לכאורה ווי תוס' איז מסביר אז די סיבה וואס ער דארף באצאלן איז אלץ גרמא וואס ווי קומט דא אריין גרמא און ווי תוס' איז מסביר ווייל די גמרא האט פארשטאנען אז ווען מ'לייגט אריין וואל אויף צו פארבן ווערט עס נישט גראד געפארבט ס'נעמט צייט איז פשט ווען די צבע לייגט עס אריין אין די טינט איז האט ער נאך גארנישט געטוהן, שפעטער דורך גרמא ווערט עס געפארבט, איז זעהט מען לכאורה א ראיה אז ר' מאיר איז מחייב אויף גרמא, זאגט אבער די גמרא ווייטער נישט ריכטיג התם קעביד בידיים, ווי נישט ווי ער האט עס געטוהן מיט די הענט, ס'איז אזוי ווי איינער א בעקער לייגט אריין א ברויט אין א אויוון, ס'ווערט אויך נישט גראד געבאקן אבער דאס הייסט געטוהן מיט די הענט, איז ווייטער נישט קיין ראיה אז ביי גרמא איז ר' מאיר מחייב. אלא הא ר' מאיר נאר וואס דען אן אנדערע ר' מאיר דתנן, ווייל מיר האבן געלערנט א משנה, די משנה זאגט אין כלאים, המסכך גפנו על גבי תבואתו של חברו פשט אזוי, די דין איז ס'דא א דין פון כלאי הכרם, כלאי הכרם איז טייטש ווען וויינטרויבן מישן זיך אויס מיט תבואה הייסט דאס כלאי הכרם ביידע זענען אסור סיי די טרויבן און סיי די תבואה, יעצט אזוי אז איינער פלאנצט איין קערעלעך פון טרויבן מיט תבואה פארשטייט זיך דאס וואס וואקסט סיי די תבואה סיי די טרויבן איז ביידע כלאים, וואס אבער טאמער איינער נעמט תבואה און פלאנצט עס איין ממש לעבן טרויבן, אז זיי זענען זיך יונק איינער פון צווייטן, איז דאס הייסט אויך כלאים, פשט, סיי די תבואה און סיי די טרויבן וועלן יעצט ווערן כלאים, אבער עס ווערט נישט גראד כלאים, ברגע וואס מען האט געלייגט די תבואה לעבן די טרויבן איז נישט געווארן גראד כלאים, עס דארף אביסל וואקסן, איז די חלק וואס וואקסט נאכדעם וואס זענען נאנט איינער צום צווייטן, דער חלק איז כלאים, איז ביי כלאים דא א דין אז ביז איינס קעגן צוויי הונדערט, ביז א צוויי הונדערטסטל איז עס בטל, פשט, טאמער עס איז געוואקסן ווייניגער ווי א צוויי הונדערטסטל, איז נאך נישט קיין כלאים ברגע וואס ס'איז אריבער דעם צוויי הונדערטסטל איז ווערן ביידע אסור ביידע ווערן כלאים איז על כל פנים שטייט אין די משנה אין כלאים אז המסכך גפנו על גבי תבואתו של חברו איינער וואס נעמט זיין זיין וויין טרויבן און ער בייגט עס איבער מאכט אזא סוכה העכער יענעמ'ס תבואה העכער דעם חבר'ס תבואה וואס ביי אזא ציור זאגט מען אויך אז דאס הייסט כלאים איז די דין איז הרי זה קידש טאמער זענען געוואקסן, די די טרויבן מיט די תבואה זענען געוואקסן מער ווי א צוויי הונדערטסטל, איז די טרויבן האט גע'אסר'ט די תבואה, יעצט קען מען נישט עסן נישט פון די טרויבן נישט פון די תבואה, אבער דא רעדט מען אז די בעל הגפנים האט איבערגעבויגן זיין גפנים אויף יענעמ'ס תבואה פשט ער האט קאליע געלייגט פאר יענעם די תבואה, איז וחייב דארף ער באצאלן אויף דעם, איז לכאורה וואס זעהט מען דא? די משנה איז כשיטת ר' מאיר, איז א סתם משנה, איז כשיטת ר' מאיר, וואס זעהט מען דא? זעהט מען דא אז אפילו ס'איז נאר א גרמא, ווייל בעצם דאס איבערבייגן די וויינטרויבן נישט דאס האט גע'אסר'ט, געמאכט די תבואה וואס איז געוואקסן ס'האט געדארפט קודם צואוואקסן אביסל ס'איז אריבער א תקופה אבער עס איז אביסל געוואקסן דעמאלטס איז עס געווארן אסור איז זעהט מען אז אויף גרמא איז מחייב זאגט אבער די גמרא ווייטער די זעלבע זאך התם נמי קעביד בידים ווי נישט ווי ער טוט עס מיט די הענט איז עס נישט קיין גרמה אלא נאר זאגט טאקע די גמרא הא ר' מאיר אן אנדערע ר' מאיר דתניא מען האט געלערנט אין א ברייתא די ברייתא רעדט אויך פון כלאים פון כלאי הכרם וואס די דין איז אז די תבואה מיט די טרויבן טארן נישט וואקסן אין די ד' אמות איינע פון צווייטן ס'מוז זיין ד' אמות צווישן תבואה מיט טרויבן, אבער טאמער איז דא א וואנט וואס איז הויעך צען טפחים צווישן תבואה מיט טרויבן דעמאלטס מעג מען יא איינפלאנצן יעדע זאך ביז צום וואנט, די תבואה ביז צום וואנט די טרויבן ביז צום וואנט, איז די דין איז זאגט די ברייתא, מחיצת הכרם טאמער עס איז געווען א מחיצה צווישן טרויבן און תבואה, שנפרצה, עס איז געווארן א לאך אין דעם, וואס ברגע ס'ווערט א לאך, הייבט זיך יעצט אן א פראבלעם פון כלאים, טאמער די תבואה און די טרויבן וועלן יעצט וואקסן א צוויי הונדערטסטל, עלן ביידע ווערן אסור. איז די דין איז, זאגט די ברייתא עומר לוי, זאגט די בעל התבואה פארן בעל הכרם, פארוואס די בעל הכרם איז דער וואס איז מחיוב צו פארמאכן דעם גדר, איז א מדובר אין די ראשונים אבער על כל פנים די בעל התבואה זאגט פארן בעל הכרם אזוי, גדור, פארמאך דעם פירצה, אז מיין תבואה זאל נישט קאליע ווערן, איז טאקע, ער פארמאכט דעם פירצה, און שפעטער נפרצה, ס'ווערט נאכאמאל נפרץ די מחיצה, אומר לו גדור, זאגט ער ווייטער פארמאך עס. איז זאגט די ברייתא נתייאש ממנה ולא גדרה, טאמער דער בעל הכרם האט מחליט געווען ער פארמאכט עס נישט, איז הרי זה קידש, איז די תבואה ווערט אסור וחייב באחריותו, און דער בעל הכרם דארף צאלן אויף די תבואה וואס איז יעצט געווארן אסור, איז וואס זעט מען דא? דאס איז זיכער א גרמא, ווייל נישט פשט ער האט עפעס געטון דא, ער האט סך הכל נישט פארמאכט די גדר, און פון דעסט וועגן זאגט דא די ברייתא, וואס די ברייתא איז כשיטת ר' מאיר, אז די בעל הכרם איז מחיוב, זעהט מען אז ר' מאיר איז מחייב בדינא דגרמי. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, הנותן צמר לצבע, איינער וואס געבט וואל פאר א צבע, פאר איינער וואס פארבט וואל, ער געבט אים עס ער זאל אים עס פארבן והקדיחו יורה, און די צבע פארברענט אים די וואל, איז נותן לו דמי צמרו, דארף ער צאלן נייע צמר, ווייל ער האט דאך אים פארברענט די צמר, מען האט שוין געזעהן א אומן וואס איז מקלקל דארף באצאלן, זאגט יעצט אבער די משנה, וואס איז טאמער צבעו כאור? ער האט עס געפארבט אבער ער האט געטון א מיסן ארבעט, וואס טייטש געטון א מיסן ארבעט? עמיר זעהן אין די גמרא ס'רעדט זיך ער האט גענוצט פארב וואס בלייבט איבער אונטערן טאפ, ס'איז א מיסע פארב, ער האט נישט געארבעט ווי עס דארף צו זיין, ער האט געפארבט אבער מיס. איז פון איין זייט קען מען נישט דא זאגן אז דער צבע איז א גנב און ער האט קונה געווען די וואל בשינוי און ער דארף באצאלן נייע וואל פארן בעלעבאס ווייל ער איז נישט קיין גנב און ער האט נישט געמאכט דא א שינוי, ער האט סך הכל נישט געטון א גוטע ארבעט, פון די צווייטע זייט, קען מען אויך נישט זאגן אז דער באלעבאס דארף אים צאלן די פילע פרייז וואס מען האט אפגעמאכט, ווייל ער האט נישט געטון א גוטע ארבעט. פון די דריטע זייט, קען מען אויך נישט זאגן אז דער באלעבאס דארף אים גארנישט באצאלן, ווייל ווי נישט ווי, ער האט משביח געווען דעם וואל, פארדעם איז נישט געווען געפארבט, יעצט איז עס געפארבט, ס'איז טאקע מיס געפארבט, אבער געפארבט איז עס, איז דארף מען באצאלן אויף דעם, איז ווי אזוי צאלט מען? זאגט די משנה, אם השבח יתר על היציאה, נותן לו את היציאה, ואם היציאה יתירה על השבח, נותן לו את השבח, דאס איז בעצם א דין פון א יורד לתוך שדה חבירו פשט ווען איינער גייט אריין צו זיין חבר אין פעלד און ארבעט פאר יענעם אפילו יענער האט אים נישט געבעטן איז דארף מען צאלן אויף די ארבעט אבער די דין איז מען צאלט אלעמאל די ביליגערע פרייז פשט ס'איז דא א שבח און ס'איז דא א יציאה יציאה דאס איז וויפיל ס'קאסט צו משביח זיין און שבח איז וויפיל ס'איז באמת נשבח פשט לאמיר זאגן וואל פשוטע וואל נישט געפארבטע וואל קאסט צען דאלער איז דא געגאנגען די פארבער האט עס געפארבט און האט נישט געמאכט א גוטן ארבעט איז לאמיר זאגן יעצט נאכן פארבן איז עס ווערט צוועלף דאלער, פארדעם איז געווען ווערט צען דאלער יעצט איז ווערט צוועלף דאלער, יעצט די טינט וואס די צבע האט גענוצט דאס איז ווערט געווען דריי דאלער פשט די טינט האט געקאסט דריי דאלער די שבח איז געווען ווייניגער ווי די טינט סאיז ארויסגעקומען א צוועלף דאלערדיגע שטיקל וואל פשט סאיז סך הכל נשבח געווארן מיט צוויי דאלער איז דא קען די בעל הצמר צאלן די צוויי דאלער ווייל די שבח איז ווייניגער ווי די יציאה. ס'איז דא אמאל וואס פארקערט, ס'האט געקאסט די טינט צוויי דאלער און די שבח איז דרייצן דאלער, איז דא צאלט ער די יציאה צאלט ער די צוויי דאלער וואס האט אים געקאסט די טינט, פשט אלעמאל צאלט ער די ביליגערע פרייז, דאס איז די דין ווען די צבע האט נישט געטון א גוטע ארבעט. זאגט די משנה ווייטער, וואס איז טאמער די צבע איז ממש געווען א גנב, ער האט ממש נישט געפאלגט דעם באלעבאס, לצבוע לו אדום וצבעו שחור, שחור וצבעו אדום, ער האט אים געזאגט זאל פארבן רויט, ער האט געפארבט שווארץ, ער האט אים געזאגט זאל פארבן שווארץ, ער האט געפארבט רויט, איז דא איז אזוי, ר' מאיר אומר, נותן לו דמי צמרו, ר' מאיר האלט אז ער איז נישט מער ווי א גנב דעם צבע, אז ער איז א גנב, איז פשט ער האט עס קונה געווען בשינוי, אז ער איז עס קונה בשינוי, דארף ער צאלן כשעת הגזילה, פשט ער דארף צאלן א נייע שטיקל וואל פארן באלעבאס, און ער קען זיך האלטן מיט די וואל, פשט די געפארבטע וואל וואס ער האט געפארבט רויט אנשטאט שווארץ האלט ביי זיך דעם צבע, ער קען האלטן דעם שטיקל וואל, און ער באצאלט פארן באלעבאס א נייע שטיקל וואל, יעצט ווי רש"י רעדט אויס, דאס איז נאר טאמער די באלעבאס וויל, אז די באלעבאס וויל דעם וואל וואס ער האט געפארבט, איז קען ער עס נעמען אבער ער דארף אים צאלן די פילע פרייז. די באלעבאס קען זאגן אדער איך צאל דיר די פילע פרייז און ער נעמט דעם שטיקל וואל אדער זאגט ער ניין האלט דיך מיטן וואל, געב מיר א נייע שטיקל וואל. אזוי האלט ר' מאיר. רבי יודא אומר, רבי יודא זאגט ניין. און ווי רש"י איז מסביר רבי יודא בעצם האלט אויך אז עס איז דא געווען א שינוי און ער איז א גנב און ער איז עס קונה בשינוי בעצם וואלט רבי יודא אויך געהאלטן ווי ר' מאיר, אבער רבי יודא האלט ס'קען נישט זיין אזא זאך, ס'קען נישט זיין אז דער גנב דער צבע פארדינט דא, ווייל בעצם דער צבע האט געקריגן א שטיקל וואל, ער האט נישט געפאלגט די באלעבאס, ער האט געפארבט די נישט ריכטיגע קאליר, און יעצט פארדינט ער א שיין שטיקל געפארבטע וואל, קען נישט זיין אזא זאך ממילא קנס'עט מען אים, און אם השבח יותר על היציאה נותן לו את היציאה ואם היציאה יתירה על השבח נותן לו את השבח, פשט מען געבט ווייטער פארן באלעבאס די ברירה צו צאלן די ביליגסטע פרייז וואס איז נאר שייך אדער די יציאה אדער די שבח, וויפיל ס'איז ביליגער, און ווי רש"י לייגט נאך מער צו, טאמער די פרייז וואס זיי האבן אפגעמאכט צווישן זיך איז נאך ביליגער פון די יציאה און די שבח, קען ער דאס אויך צאלן. איז אזוי האלט רבי יודא. זאגט יעצט די הייליגע גמרא מאי כאור, מ'האט געזען די משנה האט געפארבט מיס, וואס טייטש מיס געפארבט? אמר רב נחמן אמר רבה בר חנה, כלבוס, יעצט מאי כלבוס? אמר רבה בר שמואל, כפרא דודי, ווי רש"י זאגט קינח בו את היורה, פשט די שיריים וואס בלייבט אין די אין די טאפ דארט פון די פארב, די שיריים אונטן דאס א מיסע פארב, טאמער די צבע האט גענוצט די פארב איז פשט ער האט קאליע געלייגט די וואל וואס ביי דעם האט מען געזען אין די משנה אז טאמער די שבח איז מער ווי די יציאה צאלט מען די יציאה טאמער די יציאה איז מער ווי די שבח צאלט מען די שבח. ברענגט אונז די גמרא א ברייתא וואס איז ממש כעין אונזער משנה תנו רבנן, מ'האמיר געלערנט א ברייתא, הנותן עצים לחרש לעשות מהן כסא, איינער וואס געבט האלץ, פאר א האלצלער פאר א סטאלער, זאל מאכן פון דעם א בענקל ועשה מהן ספסל, אנשטאטס מאכן א בענקל מאכט יענער א באנק, אדער ספסל ועשה מהן כסא האט געבעטן מאכן א באנק, יענער האט געמאכט א בענקל, פשט ער האט משנה געווען, איז ר' מאיר אומר נותן לו דמי עציו, ר' מאיר זאגט, צאל די דמי עצים, פשט היות האסט געמאכט א שינוי איז דער גנב קונה, די צבע די סטאלער איז קונה, איז דארף ער צאלן נייע האלץ, ר' יהודה אומר אזוי האט מען געזען ביי אונז אין משנה ניין, מען גייט אים דא קנס'ן עס קען נישט זיין ער האט דא פארדינט א באנק ער האט פארדינט א בענקל, נאר אם השבח יתר על היציאה נותן לו את היציאה ואם היציאה יתירה על השבח נותן לו את השבח. זאגט אבער די ברייתא, מודה ר' מאיר, ר' מאיר איז אוודאי מודה אז אם נתן עצים לחרש לעשות מהן כסא נאה, ועשה מהן כסא כעור, איינער האט געגעבן האלץ זאל מאכן א שיינע בענקל, און יענער געמאכט א מיסן בענקל, אדער ספסל נאה ועשה ספסל כעור, א שיינע באנק, יענער געמאכט א מיסן באנק, איז דא נישט שייך צו זאגן אז א גנב וואס האט קונה געווען בשינוי, ער האט געפאלגט די באלעבאס ער האט נאר נישט געטון א גוטע ארבעט, איז דא איז ר' מאיר אויך מודה אז אם השבח יתר על היציאה נותן דמי היציאה, ואם היציאה יתירה על השבח נותן לו דמי השבח.